זאגט די הייליגע גמרא דף כ ח עמוד ב' ממש פון אויבן די ערשטע ווארט רב אויא די הייליגע אמורא רב אויא חלש ער איז קראנק געווארן ולא אתא לפירקא און נישט געקומען אין בית מדרש לערנען און ווי רש י שמועסט אויס און אזוי זעהט מען פון די המשך פון די גמרא רעדט מען דא אז וואס איז געווען מיט די מעשה מיט די פירקא מ'רעדט דא צווישן שחרית און מוסף פון שבת צופרי איז געווען די סדר אז מען פלעגט גיין פונעם פלאץ וואו מען האט געדאווענט איז מען געגאנגען לערנען אין בית מדרש און שפעטער איז מען צוריק געגאנגען אין בית הכנסת דאווענען אזוי זעט אויס דא איז למחר מארגן זונטאג וואס ווען רב אויא איז שוין צוריק געקומען אין בית מדרש בעא אביי לאנוחי דעתיה דרב יוסף האט אביי געוואלט בארואיגן דעם דעת פון רב יוסף זאל נישט האבן קיין חלישות הדעת אויף דעם וואס רב אויא איז נישט געקומען צו שיעור, האט ער געוואלט אזוי ווי מאכן מיט אים א שמועס אז רב אויא זאל האבן א געלעגנהייט זיך צו פארענטפערן פארוואס ער איז נישט געקומען אין בית מדרש, אמר ליה מאי טעמא לא אתא מר לפירקא פארוואס ביסטו נישט געקומען נעכטן אין בית מדרש מיטהאלטן דעם שיעור פונעם ראש ישיבה, אמר ליה דהוה חלש לבאי, מיין הארץ איז מיר געווען שוואך כ'בין קראנק ולא מצינא, כ'האב פשוט נישט געקענט, אמר ליה אמאי לא טעמת מידי, האסט דאך שוין געהאלטן נאך שחרית, און נאך שחרית קען מען שוין קידוש מאכן, און פארוואס האסטו נישט קידוש געמאכט און געגעסן ואתית, און נאכדעם וואלסטו געקענט קומען אין בית מדרש מיטהאלטן דעם שיעור, אמר ליה לא סבר לה מר להא דרב הונא, דאמר רב הונא אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפילת המוספין, אזוי מען טאר נישט טון, אזוי ווי מען טאר נישט עסן פארן דאווענען אדער פאר אנדערע מצוות, לערנט רב הונא אז מען טאר אויך נישט עסן פאר מוסף ממילא, האב איך נישט געקענט דעמאלטס עסן, אמר ליה איבעי ליה למר לצלויי צלותא דמוספין ביחיד, האסט נישט געדארפט אויסווארטן ביז די גאנצע ציבור גייט גיין דאווענען מוסף, האסט געקענט דאווענען מוסף ביחידות ולטעום מידי, און נאכדעם זאלסטו עפעס טועם זיין ולמיתי, און נאכדעם זאלסטו קומען בית מדרש לערנען, אמר ליה ולא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הציבור, אז דו קענסט דאווענען מיטן ציבור זאלסטו נישט גיין מקדים זיין און קודם דאווענען, אמר ליה לאו איתמר עלה, האבן אונז נישט געלערנט אויף דעם. אמר רבי אבא, בציבור שנו. לאמיר זען וואס מיינט בציבור שנו. בציבור שנו מיינט אז די הלכה אז זאגט רש י אם הוא בבית הכנסת עם הציבור לא יקדים להתפלל אז דאס וואס דו ביסט אזוי באזארגט אז דו ווילסט נישט דאווענען פארן ציבור, דאס איז נאר געזאגט געווארן ווען א מענטש קומט אין בית מדרש, לאמיר זאגן שבת צופרי, און ער יאגט זיך, ער האט א קידוש, זיין חבר מאכט א קידוש, גייט ער אזוי פאר מוסף, ווי אזוי ביי יקום פרקון גייט ער שנעל און דאווענט אפ מוסף, וויל ער לאזט דעם ציבור ווארטן, אוודאי דעמאלט איז א פראבלעם, אבער אז דו ביסט דיך ביי דיר אינדערהיים, איז נישט קיין פראבלעם, מילא האט ער אים געטענה'ט אז וואלסט יא געקענט דאווענען מוסף פריער, און אז נאכדעם וואס דאווענסט מוסף קענסטו שוין קידוש מאכן, און נאכדעם וואס דו מאכסט קידוש קענסטו קומען אין בית מדרש, מילא.

אז אוואדע א טעימה קלה מעג א מענטש עסן פאר מנחה, אבער ווען ס'קומט אבער א גרויסע סעודה, דווקא דארט א מענטש זאל זיך נישט וואשן ווען ס'איז זמן תפלת המנחה וכדומה, אבער סתם גיין עפעס טועם זיין מעג מען יא, אבער די הלכה איז נישט ווי רבי יהושע בן לוי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה, די גמרא ברענגט א, און די גמרא גייט ברענגען א ברייתא וואס גייט קלארער אויסשמועסן וואס די תפילה קצרה די משנה ברורה שרייבט תפילה זו חובה, ס'איז א חיוב צו זאגן די תפילה, און דער ראש יוסף און אנדערע, ערוך השולחן וואונדערן זיך שוין פארוואס פארוואס פארוואס די וועלט איז נישט מקפיד, און לאמיר אונז אזוי ווי מ'לערנט ס'דארף זיין תלמוד שיגיע לידי מעשה לאמיר אונז זיך מקבל זיין אז מהיום והלאה פרובירן זאגן דעם תפילה. יעדן טאג פאר מען הייבט אן לערנען זאל מען מצליח זיין אין דברי תורה. לאמיר זען. אמרו לו מה מקום לתפילה זו? וואס איז די וואס איז דער אינהאלט? אזוי טייטשט די גמרא. וואס איז דער אינהאלט פון די פון די תפילה? אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי. א מענטש זאל נישט נכשל ווערן אין זיין לערנען. וואס אז ער לערנט נישט ריכטיג קען ארויסקומען א פאלשן פשט. ביציאתי אני נותן הודאה על חלקי. דאנק איך דעם אייבערשטן, אונז וועלן שוין זען תנו רבנן בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך השם אלקי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ס'איז דא וואס לערנען אז ס'איז איין זאך אז בעצם רבי נחוניא בן הקנה האט זיך נישט געזארגט אז ער וועט ארויסקומען מיט א פאלשן פסק ווייל ער האט געוואוסט אז זיינע חברים אין בית מדרש עלן אים טייקע פארעכטן אבער וישמחו בי חברי האט מורא געהאט אז זיינע חברים עלן האבן א געוויסע הנאה אז זיי האבן אים געכאפט און זיי עלן און זיי עלן באשטראפט ווערן אויף דעם, האט ער מתפלל געווען עס זאל נישט אנקומען צו דעם. אנדערע זאגן ס'איז צוויי זאכן, איינס לא אכשל בדבר הלכה, איך זאל נישט נכשל ווערן אין לערנען פאלש, און צוויי וישמחו בי חברי, אז מיינע חברים זאלן זיך נישט פרייען ווען איך האב א דורכפאל. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם, די זעלבע זאך פארקערט. ער האט מתפלל געווען אז זיין חבר זאל נישט מאכן קיין מיסטעיקס וואס דעמאלטס קען ער האבן א הנאה דערפון, עס איז נישט אזא אויסגעהאלטענע זאך. ביציאתו מהו אומר, וואס האט מען מתפלל געווען ווען מען איז ארויס פון בית מדרש, האט ער געזאגט אזוי, מודה אני לפניך השם אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, זאגן זיי אז ס'מיינט אפילו, יושבי קרנות מיינט, איין איין טייטש האב איך געזען איז חנוונים, מענטשן וואס האבן געשעפטן אבער זיי לערנען נישט, א מענטש איז ער נישט קובע עתים לתורה, פארן פארן גיין צו די ארבעט אדער נאכן גיין צו די ארבעט איז די גאנצע חנווני איז איז סתם א יושב קרנות, ער זיצט דארט ער ביזי מיט שטותים, אן קיין תורה איז עס איז עס אזוי ווי גיין ליידיג, שאני משכים והם משכימים, אני משכים בדברי תורה והם משכימים בדברים בטלים. אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר איז דא די באקאנטע טייטש פון חפץ חיים אז אוודאי א מענטש ארבעט פאר שכר אבער אין די ווען א מענטש גייט ארבעטן פאר פרנסה איז נישט מוכרח אז ער גייט מצליח זיין ער קען זיך אמאל פלאגן באט אינו מקבל שכר ס'איז ער קומט נישט אן אין ערגעץ די דיל איז נישט געלונגען ס'איז א דורכפאל ער דערלייגט געלט ביי תורה איז נישט דא אזא זאך אפילו א מענטש פארשטייט נישט דעם תוס' פארשטייט נישט די רשי ער האט זיך געפלאגט איז ער מקבל שכר. אני רץ והם רצים אני רץ לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת פארציילט די גמרא א מורא'דיגע מעשה תנו רבנן כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמר לו אמרו לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא זאג אונז אויס די סיקרעט אוו לייף וואס איז די אורחות חיים וואס מיינט געלעבט א לעבן וואס מיט דעם קומט אן א מענטש צום עולם הבא אמר להם האט ער געזאגט זיי אזוי היזהרו בכבוד חבריכם די ערשטע זאך איז זיי זהיר אין די כבוד פון דיין חבר, און מנעו בניכם מן ההגיון איז אונז זאל מיר לערנען קודם ווי רשי, רשי טייטשט לא תרגילום במקרא יותר מדאי משום דמשכא, מ'זאל נישט לערנען צופיל חומש, ווייל ס'ציט, אנדערע ראשונים לייגן צו אז מ'לערנט סתם חומש, און מ'לערנט נישט קיין הלכה, איז ווייסט מען נישט וויאזוי זיך צו פירן, מ'לאזט איבער די גמרא. רשי לייגט צו נאך א פשט לשון אחר משיחת ילדים, זאלסט נישט פארברענגען קיין צייט מיט שטותים, אנדערע ראשונים רופן עס שיחות בחורים וואס זענען פארנומען מיט דברי לצנות, אנדערע ראשונים זאגן אז ס'מיינט פשוטו של מקרא, א מענטש זאל נישט לערנען פסוקים, זייער אסאך פסוקים קען מען נישט פארטייטשן סתם ממש עברי טייטש, מען דארף צוקומען צו חזל וכו', און אז מען פארטייטשט סתם פסוקים כפשוטו קען מען אמאל צו אנקומען לידי כפירה. זאגט ער נאך א זאך, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, זעץ זיי צווישן תלמידי חכמים, ס'איז נישט נאר אויף צו לערנען, ס'איז אויך זיך צו לערנען מידות טובות און מ'נעמט א קינד צו אן ערליכן איד, קודם זעט ער וויאזוי ער פירט זיך אויף, וויאזוי ער גייט, וויאזוי ער קומט, וויאזוי ער רעדט, דאס לאזט איבער א מורא'דיגע השפעה אויף א קינד, וכשאתם מתפללים, ווען עטס שטעלט'ס ענק דאווענען דעו לפני מי אתם עומדים, זאלט עטס וויסן פארוועם עטס דאווענט, זאגט רשי כדי שתתפללו ביראה בכוונה, א מענטש דארף דאווענען מיט יראה און מיט כוונה, בשביל כך אז מ'טוהן די אלע גוטע זאכן, תזכו. בחיי עולם הבא פארציילט די גמרא נאך א מעשה, כשחלה ר' יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיוון שראה אותם, ווען ער האט געזען אז זיינע תלמידים קומען התחיל התחיל לבכות האט ער אנגעהויבן וויינען, אמרו לו תלמידיו נר ישראל דו ביסט דער נר, די לעכט פון אידישע קינדער, דו מאכסט זיי לייכט. דו מאכסט זיי לייכטן, עמוד הימיני איז ווי רשי שמועסט אויס עס איז געווען צוויי עמודים, צוויי פאולס, וואס שלמה המלך האט אוועק געשטעלט אין בית המקדש, איינס האט געהייסן יכין און איינס האט געהייסן בועז, און הימיני לעולם חשוב, מען האט געוואלט באטיטלען, מען האט געוואלט באטיטלען רבי יוחנן בן זכאי מיט א חשוב'ן טיטל האט מען אים געזאגט דו ביסט אזוי ווי די עמוד הימיני וואס שטייט אין בית המקדש פטיש החזק דער שטארקער האמער, וואס קלאפט און צעשפרייט זיך זיינע הלכות אזוי ווי שטיינער וואס צעשפרייטן זיך ווען מען קלאפט מיטן האמער, מפני מה אתה בוכה, פארוואס וויינסטו? אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר. שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם ואם אוסרני, אין איסורו עולם ער שפארט מיך איין אין תפיסה, איז דא א וועג ארויס, קומט א צווייטער פרעזידענט און ער קען מיך פארדענען. ואם ממיתני אפילו ער הרג'עט מיך איז אין מיתתו מיתת עולם, ס'איז דא א יענע וועלט,

ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד, זאגט ער, לייגט ער צו ווערטער, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן, ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכין אותי ולא אבכה, זאל איך נישט וויינען, און די רא"ש ברענגט שוין אז יעדע איד דארף זיך אפלערנען פון די גרויסע פחד וואס רבי יוחנן בן זכאי האט געהאט, דארף עס אונז אויך מחייב זיין אז מה דאך רבי יוחנן בן זכאי וואס איז געווען א גרויסער צדיק האט מורא געהאט מאימת הדין איז אוודאי אויף אונז דארף עס אויך מחייב זיין. האבן די תלמידים ווייטער געזאגט אמרו לו רבינו ברכנו בענטש אונז אמר להם האט ער געזאגט אזוי יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם איר זאלטס מורא האבן פון מענטשן פונעם אייבערשטן אזוי ווי עטס האטס מורא פון מענטשן אמרו לו תלמידיו עד כאן, כ'מיין אזא מורא שמים דארף מען האבן אמר להם ולואי אז א מענטש קומט אן צו אזא צו אזא מדריגה ס'איז א גרויסע מדריגה תדעו א ראיה האסטו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם די שטערקסטע מחייב וואס א מענטש האט איז זיין סאושעל סעטינג רוב מענטשן גייען טון זאכן לויט וויאזוי זאכן ווערן געטון און א מענטש קען אנקומען אויך אין זיין רוחניות זאל וויסן אז דער'ס נאו וועי אוט ס'נישט דא אזוי ווי איך מוז ארויסגיין מיט א רעקל אויף די גאס און כ'קען מיך נישט אנטון א גרינע הוט און ס'אפילו נישט יעלה על הדעת צו טון זאכן אנדערש ווי ס'איז דשאסט די נארם, וועל איך הייסן א משוגענער, ס'איז דא א מורא'דיגע מורא בשר ודם וואס שטעלט אוועק וויאזוי א מענטש דארף זיך פירן, איז אין רוחניות איז אויך אזוי, ער דארף וויסן אז ס'איז נישטא קיין צוויי וועג, דאס דארף איך טון און געגאנגען ווייטער. בשעת פטירתו, ווען רבי יוחנן בן זכאי האט געהאלטן ביים גיין פון די וועלט, אמר להם האט ער זיך אנגערופן צו זיינע תלמידים פנו כלים מפני הטומאה, נעמטס ארויס די כלים פון ווייל איך גיי גיין פון די וועלט, איז טאמער די כלים וועלן דא בלייבן עלן זיי טמא ווערן בטומאת אוהל המת זאגט רש"י והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ער איז געווען אן אייניקל פון חזקיהו און זיין גרויסע זיידע איז אראפגעקומען אים מקבל פנים זיין צו גן עדן זאגט די הייליגע משנה ווייטער רבן גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם שמונה עשרה אונז האבן היינט י"ט ברכות באט דעמאלטס האט מען נאכנישט געהאט מתקן געווען די ניינצנטע ברכה פון ולמלשינים, רופט עס די גמרא אן שמונה עש די משנה אן שמונה עשרה און אזוי איז עס שוין געבליבן די נאמען רבי יהושע אומר מעין י ח אז בשעת הדחק איז דא א היתר פאר א מענטש ער זאל דאווענען מעין י ח סאו מ'עט זען קלאר אין די גמרא וואס מעין י ח מיינט, דאס איז זיכער אז איך דארף זאגן די ערשטע דריי ברכות און די לעצטע דריי ברכות, לגבי די מיטלסטע ברכות איז דא אדער א נוסח אין די גמרא פון הביננו אדער איז דא א נוסח פון אז מען זאגט מעין פון יעדע ברכה און מען הייבט אן און מען איז מסיים אבער מען זאגט עס קורץ דאס מיינט מעין י ח רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט אז נישט נאר בשעת הדחק האב איך די היתר פון מעין י ח נאר אם שגורה תפלתו בפיו מתפלל י ח אויב א מענטש קען דאווען געשמאק עס קומט אים אן גרינג, איז זאל ער דאווענען געהעריג שמונה עשרה ואם לאו, א מענטש וואס קען נישט מכוון זיין ביים דאווענען, זיין ער קען נישט די סידור גוט, מעין י ח, אזא מענטש האט אויך א רעכט צו צו דאווענען מעין י ח, א קורצערע ווערסיע פון שמונה עשרה, רבי אליעזר אומר, העושה תפלתו קבע, אין תפלתו תחנונים, עמיר שוין זעהן קלאר אין די גמרא וואס עס מיינט. אבער בפשטות מיינט עס אז א מענטש מאכט עס פאר א ריטשועל, פאר א זאך וואס ער דארף דזשאסט דורכגיין, עס איז נישט קיין, ער פארשטייט נישט אז די דאווענען דארף זיין א תפילה, עס דארף זיין א הארציגע תחנונים'דיגע דאווענען, רבי יהושע אומר, ההולך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה, עס איז זייער וויכטיג אויסצושמועסן אז תפילה קצרה איז נישט די זעלבע ווי מעין י ח, און אפילו מעין י ח מיינט הביננו, איז תפילה קצרה אויך נישט קיין הביננו, תפילה קצרה איז אינגאנצן א אנדערע היתר, עס איז בכלל נישט קיין שמונה עשרה, כ'זאג נישט די ערשטע דריי ברכות, כ'זאג נישט די לעצטע דריי ברכות, ווען כ'גיי ארויס פון מיין מקום סכנה האב איך א חיוב איבערצודאווענען, נו וואס דען? ווייל דו ביסט יעצט אין א מקום סכנה זאגן די חזל אז דו קענסט זאגן א איין ברכה, און די ברכה גייט אזוי, ואומר הושע ה' את עמך את שארית ישראל, די אייבערשטער זאל העלפן זיינע אידישע קינדער בכל פרשת העיבור דרש'נט שוין די גמרא אז פרשת איז א לשון פון פרישה און עיבור איז א לשון פון עבירה, אפילו ווען אידן קערן זיך אפ און זיי טוען עבירות, יהיו צרכיהם לפניך זאל נאך אלץ די אייבערשטער זיי באזארגן מיט זייערע צרכים. און די סיבה פארוואס די משנה זאגט עס אזוי ברמז ווייל מ'וויל נישט קלאר אויסשמועסן אז אידן זענען מכעיס דעם אייבערשטן ברוך אתה ה' שומע תפילה סאו דאס איז די דין וואס א א מענטש דאווענט במקום סכנה האט ער א תפילה קצרה וואס איז איין ברכה און געגאנגען ווייטער ס'דא א הלכה. ס'איז דא א הלכה אז שמונה עשרה דארף זיין בעמידה, מ'לערנט ארויס פון די כהנים וואס שטייט לעמוד ולשרת, אז א מענטש דארף שטיין און דאווענען שמונה עשרה, אזוי ווי אונז טומיר, זאגט יעצט די משנה היה רוכב על החמור ירד ויתפלל, ער דארף שטיין, סאו מעיקר הדין, א מענטש האלט אינמיטן רייטן אויף אן אייזל דארף ער אראפגיין און זיך שטעלן שמונה עשרה, ואם אינו יכול, אויב ער קען נישט, שוין, אז ער קען נישט, אז ער קען נישט איז ער פטור.

קען גיין ווייטער? איז ואם אינו יכול לירד איז אויב א מענטש קען נישט אויב א מענטש קען נישט אראפגיין פון זיין אייזל איז דא נאך הלכות לאמיר עס אויסשמועסן ס'איז דא דריי הלכות א מענטש וואס דאווענט אין חוץ לארץ דארף זיך אויסדרייען כנגד ארץ ישראל א מענטש דאווענט אין ארץ ישראל דארף זיך אויסדרייען כנגד ירושלים, א מענטש וואס דאווענט אין ירושלים דארף זיך אויסדרייען כנגד בית המקדש, א מענטש וואס שטייט אין בית המקדש דארף זיך אויסדרייען כנגד קדשי קדשים, און אפילו אזוי איז א מענטש דארף מכוון זיין לבו, ס'איז אויך דא א דין אז זיין הארץ זאל זיין, איך ווייס נישט וואס, יעדער איינער קען אליין פארשטיין וואס מיינט מכוון לבו כנגד קדשי קדשים, ס'איז נישט קיין זאך, ס'איז מער א כוונת הלב, ס'מיינט נישט א פיזישע זאך. אזוי ווען א מענטש דרייט זיך אויס אין א געוויסע ריכטונג, ער דארף געדענקן אז ער דאוונט כלפי קדשי קדשים. ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו, זאל אויסדרייען זיין פנים, ואם אינו יכול להחזיר את פניו יכוון את לבו כנגד בית קדשי קדשים, היה מהלך בספינה, א מענטש פארט אויף א שיף און די שיף איז זייער וואקלדיג, און ער קען נישט פארקן ביים בארטן און ער איז אינמיטן די אטלאנטיק אושען, סאו קען ער נישט אראפגיין, ווען ער קען ווען אראפגיין פון שיף, איז דא איז די הלכה אזוי ווי יכול לירד מן החמור, זאל ער אראפגיין. אבער ער איז סטאק אויף א שיף און ס'שאקלט זיך, קען ער דאך ווייטער נישט דאווענען בעמידה. או באסדא, רש"י צוויי וועגן, אדער מ'רעדט פון בית הסוהר, לכאורה מיינט דאס א תפיסה, ער קען נישט דארט שטיין געהעריג, אדער רש"י זאגט א זאך וואס הייסט רפסידות, מ'פלעגט צאמבינדן אזאלכע העלצער און ס'האט געשווימען, כ'מיין מ'קען עס נאך היינט זען, כ'בין אויף פיקטשערס זיכער, און א מענטש פלעגט שטיין אויף אזאלכע צאמגעבינדענע העלצער און ס'האט געשווימען אויפן וואסער, איז אזא מענטש קען אויך נישט האבן קיין דין עמידה. איז זאל ער כאטשיג האבן וואס ער קען דא, יא דאס יכוון את לבו כנגד בית קדשי קדשים, די אלע זאכן וועט מען זען קלארער אין די גמרא. הני י"ח זאגט די גמרא כנגד מי אמר רבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני, קעגן וואס האט מען מתקן געווען אַכצן ברכות שמונה עשרה, כנגד י"ח אזכרות שאמר דוד בהבו להשם בני אלים, אין די קפיטל פון הבו להשם בני אלים איז דא אַכצן מאל די שם רב יוסף אמר כנגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע איז דא אַכצן שמות אין קריאת שמע אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה, א מענטש האט אַכצן שדרות. האט אכצן חוליות, אכצן קניפן אין זיין שדר, ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיכרע דארף זיך בייגן עד שיתפקקו כל חוליותיו אז מען זאל עס קענען זעהן אויף זיין רוקן ווי די גאנצע שדר האט זיך האט זיך אויפגעעפנט, עולא אמר עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו אז ווען א מענטש בייגט זיך איין ווערט זיין בויך אזוי ווי איינגעקנייטשט און ער קען אריינלייגן דארט א איסר, א מטבע פון א איסר. רבי חנינא אמר כיוון שנענע ראשו א מענטש שאקלט זיין קאפ. שוב אינו צריך מער פון דעם דארף ער נישט, אמר רבא והוא דמצער נפשיה ומחזי כמאן דכרע, מ'רעדט א מענטש וואס איז מצער נפשיה, אזוי לערנען די ראשונים, אז ס'קומט אים אן שווער, איז א חולה אדער א זקן, און אבער ער ווייסט אז ער וויל זיך בוקן, האט ער שוין יוצא געווען. הני תמני סרי, פרעגט די גמרא, די אכצן ברכות תשע עשרה הוויין צוזאמען ניינצן ברכות, אמר רבי לוי ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה, האבן די חכמי יבנה מתקן געווען שפעטער, פרעגט די גמרא כנגד מי תקנוה, אמר רבי לוי לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני כנגד קל הכבוד הרעים. סאו האמיר אויבן געהאט אז אז ס'איז קעגן די אכצן שמות אין הבו להשם, לייג איך דיר יעצט צו דעם שם פון קל. רב יוסף כנגד אחד שבקריאת שמע, ער ער קוקט דאך לויט די שמות פון קריאת שמע, גיי איך זאגן אז די ניינצנטע ברכה איז קעגן אחד, גייט דאך אויך ארויף אויפן אייבערשטן. אמר רבי יהושע בן לוי. רב תנחום אמר רבי יהושע בן לוי כנגד חוליא קטנה שבשדרה אז ער לייגט צו נאך עפעס איין ביינדל וואס מען טרעפט דארטן אויפן שדרה מאכט עס ניינצן תנו רבנן קען ער נאך אביסל? תנו רבנן שמעון ה. יא וואס מען לערנט יעצט שפארט מען זיך אויף זונטאג שמעון הפקולי ס'איז יא דא באט מען מאך אביסל קערצער ס'זאל נישט זיין א גאנצע צוויי בלאט שמעון הפקולי דאס מיינט א מענטש האט געהאנדלט מיט צמר גפן מיט וואל הסדיר י ח ברכות לפני רבן גמליאל. על הסדר ביבנה. סאו די ראשונים מוטשען זיך שוין דא, וואס מיינט ער די שמונה עשרה די האט די אנשי כנסת הגדולה האבן עס מתקן געווען, וואס מיינט שמעון הפקולי וואס איז אסאך שפעטער האט מסדר געווען די י ח ברכות פאר די חכמי יבנה, סאו ס'דא וואס זאגן אז מ'האט קיינמאל נישט מתקן געווען א געוויסע סדר אין די ברכות און ער איז געווען די ערשטער וואס האט מתקן געווען, אנדערע זאגן מ'האט יא מתקן געווען א סדר נאר מ'האט עס פארגעסן, על כל פנים ס'איז געווען א געוויסע ריאינפארסמענט. אויף די ברכות פון שמונה עשרה דורך שמעון הפקולי אין יבנה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, האט רבן גמליאל געזאגט פאר די חכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים ווי די רמב ם שמועסט אויס אז דעמאלטס האט מען זייער געליטן פון די צדוקים וואס זענען די גרעסטע צרה פאר כלל ישראל ברחניות ובגשמיות זיי האבן מצער געווען אידן זיי האבן אפגעפירט אידן פון וועג און חזל גענג זענען געקומען צו א מצב אז מען גייט מתפלל זיין ולמלשינים אל תהי תקוה זאלן אונטערגיין עמד שמואל הקטן ותקנה, און די פני יהושע זאגט וואס וואס מיינט כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים צו שרייבן א ולמלשינים, יעדער שרייבער וואס קען אביסל לשון קודש קען שרייבן אזא ברכה, נאר וואס דען זאגט די פני יהושע אז אין יעדע ברכה האבן אנשי כנסת גדולה אריינגעלייגט סודות טמונים ורמוזים און יעדע ווארט איז אויסגערעכנט, מען האט געדארפט האבן א גרויסע מענטש וואס זאל קענען מאכן אזא סארט ברכה וואס זאל נאכקומען די. רעקווייערמענטס פון א פון א פון א ברכה פון אנשי כנסת הגדולה. איז שמואל הקטן איז געווען זייער א גרויסער מענטש און ער האט דאס געטון לשנה אחרת שכחה. מען האט פארגעסן די ברכה. די ראשונים מוטשען זיך וואס הייסט מען פארגעסט א ברכה אויב זאגט מען עס יעדן טאג וויאזוי פארגעסט מען עס. ס'דא פארשידענע מהלכים אמאל א תפילה איז אויך נהוג געווען בעל פה אזוי ווי תורה שבעל פה דארף זיין בעל פה איז פלעגט מען נישט אמאל האבן קיין סידורים און נישט יעדער האט געדאווענט שמונה עשרה נאר די בעל תפילה. און מען האט אויסגעהערט דעם בעל תפילה, ממילא האט זיך געקענט מאכן אז אפילו שמואל וואס האט מתקן געווען די ברכה זאל פארגעסן. והשקיף בה שתיים ושלש שעות, ער האט זיך געמוטשעט צוויי דריי שעה ולא העלוהו און נישט מצליח געווען. ולא העלוהו מיינט אז מען האט אים נישט פארטריבן פון ברעטל, אפילו ער האט נישט געזאגט קיין די ברכת המינים האט מען אים נישט פארטריבן. פרעגט די גמרא אמאי לא העלוהו, פארוואס האט מען אים נישט פארטריבן? והאמר רב יהודה אמר רב טעה בכל הברכות כולן אין מעלין, א מענטש מאכט א ברכה ביי. צמח דוד, זאגט מען ער האט געמאכט א טעות, מען פרובירט אים צו דערמאנען, מען פרובירט אים צו העלפן, מען זאגט אים אונטער אז ס'גייט נאך אלץ נישט, זאל ער אוועקגיין פון ברעטל, אבער מען דארף אים נישט פארטרייבן. אבער בברכת הצדוקים, א מענטש געבט א לאז אויס די ברכה פון ולמלשינים, מעלין אותו, גיי פון דא, פשט איז ביסט א מין, חיישינן שמא מין הוא, ענטפערט די גמרא שאני שמואל הקטן, דאיהו תקנה אז ער האט מתקן געווען, ממילא אז ס'איז זיין ברכה האב איך נישט מורא, פרעגט די גמרא וניחוש דלמא הדר ביה, אפשר איז ער אפגעפארן פון וועג, ער האט חרטה געהאט, אמר אביי, האט אביי געזאגט גמירי, ס'איז מיר א קבלה, טבא לא הוי בישא, א גוטער מענטש, געבן א גמרא, א גוטער מענטש ווערט נישט קיין שלעכטער מענטש, און דאס איז א יסוד וואס הגם די גמרא גייט אביסל אפפאלן דערפון אבער אביסל קען מען עס נוצן, די גמרא זאגט אין בבא בתרא אז אז כל המטיבין לא במהרה מריעין, א מענטש וועם ס'גייט גוט, ער ווערט נישט פלוצלינג, מאכט זיך אמאל א יורד, א מענטש גייט אבער ס'איז נישט די יוזשועל, אז א מענטש וואס ס'גייט אים נישט, זעלבע זאך, כל המריעין, דער שלעפער, זאגט די גמרא קאנדישן, איז בתר עניא אזלא עניותא, די עניות לויפט אים נאך. ס'איז דא אזא געוויסע סטעטוס קווא אז א גוטער מענטש איז אלעמאל גוט, און א שלעכטער מענטש איז אלעמאל שלעכט, און געווענליכע מענטשן סורפרייזן נישט, מ'קען גאנץ גוט פארקעסטן וואס גייט זיין די ביהעיוויער פון א מענטש. והכתיב, פרעגט יעצט די גמרא, ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עול, זעט מען אז א צדיק קען יא. אמאל חרטה האבן אויף זיין גוטס, ענפערט די גמרא ההוא רשע מעיקרו, מ'רעדט איינער וואס איז אמאל געווען שלעכט און נאכדעם איז ער געווארן גוט, קען ער צוריק גיין חוזר לסורו, אבער צדיק מעיקרו לא, פרעגט די גמרא ולא, והתנן, מ'האט געלערנט אין א משנה אל תאמין בעצמך עד יום מותך, א מענטש זאל זיך קיינמאל נישט טראסטן, ער זאל אלץ זיין אויף די סעיף סייד, פארוואס שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה לבסוף נעשה צדוקי, א אלטער צדיק געווען און חלילה אראפ פון וועג, איז. ברענגט יעצט די גמרא נאך נישט פערטיג מיט די קשיא, ברענגט יעצט די גמרא א מחלוקת אמר אביי הוא ינאי הוא יוחנן, אביי האט געלערנט אז ינאי א מלך וואס איז געווען א רשע עריץ, ער איז שפעטער געווען דער יוחנן וואס איז געווען א כהן גדול, און נאכדעם איז ער צוריק געווארן א צדוקי, פשט איז אז ער האט געהאט דריי סטעידזשעס, ער איז געווען ינאי, ער איז געווען יוחנן, און נאכדעם איז ער געווען יוחנן דער צדוקי. רבא אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד. ינאי רשע מעיקרא ויוחנן צדיק מעיקרא, הניחא לאביי, גאנץ גוט לאביי, שטימט עס מיט אונזער יסוד. אז קודם איז ער געווען א רשע, נאכדעם איז ער געווארן א צדיק, נאכדעם איז ער צוריק געווארן א רשע. אלא לרבא וואס איז געווען א צדיק מעיקרא. האמיר דאך דא א פלאץ ווי אפילו א צדיק מעיקרא קען אראפגיין פון וועג. מילא ווערט דאך צוריק שווער, אמר לך רבא, צדיק מעיקרא נמי דילמא הדר ביה, אויף א צדיק מעיקרא קען אויך אראפגיין פון וועג, אויף אים דארף איך אויך חושש זיין אלס אל תאמין בעצמך. אי הכי, ווערט דאך צוריק שווער אונזער קשיא, אמאי לא אסקוהו פארוואס דער שמואל, אונזער צדיק שמואל דא, ווען ער האט געהאט א טעות אין די ברכה פון ברכת המינים האב איך נישט חושש געווען אז אפשר האט ער חרטה ענטפערט די גמרא שאני שמואל הקטן דאתחיל בה ער האט פרובירט ער האט אנגעהויבן ולמלשינים אל תהי תקוה האט זיך נישט געקענט דערמאנען מען האט געזען ווי ער מוטשעט זיך ער וויל דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא שלא התחיל בה א מענטש לאזט עס אויס ער איגנארט די ברכה אבל התחיל בה גומרה קען ער יא, אויב א מענטש האט עס הייבט אן, זעט מען דאך אז ער איז א צדיק, ממילא קען איך אים יא געטרויען, א צדיק קען מען טראסטן, און גומרה, דעמאלטס לאזט מען אים ווייטער דאווענען ביים ברעטל, דא ס'איז גענוג א גוטע זאך צו ענדיגן? און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.